שמואל בית פרק כ ג דעם פרק איז א רשימה פון שמות הגיבורים אשר לדוד שטייט יושב בשבת תחכמוני נישט קלאר וואס דאס מיינט חזל זאגן עס מיינט סנהדרין פשוט מיינט עס לכאורה ער זיצט מיט חכמה עכ"פ דא איז א רשימה פון אלע זיינע גיבורים ס'הייסט די שטארקע מענטשן וואס האבן געארבעט פאר אים ער האט געהאט אלע אידן זענען געווען זיין ארמעי אבער דאס איז געווען זיינע ספעציעלע גיבורים און אויף א חלק פון זיי פארציילט מען מעשות פונקטליך וואס איז געשען, באופן כללי די סדר פון די פרק איז עס איז דא דריי גיבורים וואס זיי זענען אזוי די ראשי הגיבורים, ס'זעט אויס די פסוק רעדט פון זיי זאגט שפעטער אז זיי זענען השלושה, די אנדערע וואס זענען נישט קומען נישט צו צו השלושה, ס'איז די דריי, די זענען עדינו העצני, אלעזר בן דודו בן אחוחי און שמה בן אגא הררי, דאס זענען די דריי עיקר גיבורים וואס דוד האט געהאט, אויף יעדע איינע פון זיי ווערט פארציילט א מעשה, און ס'ווערט פארציילט א מעשה אויף זיי אלע צוזאמען, נאכדעם איז דא נאך צוויי גיבורים וואס אויך געווען ספעציעלע גיבורים וואס ווערט נישט פארציילט אויף זיי קיין ספעציפישע, מ'פארציילט יא א א קליינע מעשה וועגן זיי, איז אבער נישט אזוי ווי די ערשטע דריי, דאס זענען אבישי בן צרויה און בניהו בן יהוידע, נאכדעם איז דא א ליסט פון נאך איין און דרייסיג גיבורים וואס שטייט נאר זייערע נעמען, אמאל פון וואו זיי קומען ווער איז זייער טאטע, אבער דאס זענען סתם גיבורים וואס שטייט נישט וועגן זיי קיין פרטים אבער זאלן וויסן אז ס'איז גיבורים און די פסוק פירט אויס האט געהאט זיבן און דרײַסיק גיבורים ווען מען ציילט קומט נאר זעקס און דרײַסיק דארף מען טרעפן תירוצים עכ"פ דאס איז די סדר איז לאמיר זאגן וואס איז געשטאנען אויף די דריי די ערשטע איז עדינו העצני דאס איז געווען די ערשטע די ראש השלישי די ראש פון די שלשה ראשי גיבורים ער האט אמאל געהארגעט אַכט הונדרעט פלישתים לכאורה אויף איינמאל. נאכדעם געווען נאך איינער אלעזר בן דודו, ער איז געווען אויך אין די דריי, איינמאל איז געווען א מלחמה מיט די פלישתים, ער איז געגאנגען ער האט געשלאגען די פלישתים עס הייסט געהארגעט מיט זיין שווערד ביז זיין האנט איז איז מיד געווארען, כמעט זיין האנט האט זיך קאנעקטעד מיט די חרב ותדבק ידו אל החרב, דאס הייסט ער האט ממש געשלאגען כסדר ביז עס איז געווען אזא מין ישועה אז די עולם האט שוין נישט געהאט וואס צו טוהן ער האט אליינס געהארגעט אלע פלישתים זענען אלע אנטלאפען די גאנצע עם האט נאר געהאט וואס צו קומען מפשט זיין דאס הייסט צו כאפען די שלל פון די חללים ער האט אלעס אליינס געטוהן. דריטע איז געווען שמה בן בן אגא הררי ער אמאל די פלישתים זענען געווען לחיה חיה זאגט רשי מיינט אז זיי האבן זיך צוזאמגענומען אזוי ווי חיות השדה זענען געווען חיות יא זיי האבן זיך צוזאמגענומען כאילו אזוי ווי א חיה דארט איז געווען עפעס עדשים און די עולם איז אנטלאפן די אידן זענען אנטלאפן ער האט זיך געזעצט ער האט זיך נישט אנטלאפן ער איז געווען א גרויסע גיבור ער האט נישט מורא געהאט א הירא אזא קוראדזש און ער האט געשלאגן דארט פלישתים ס'איז אויך געווען א גרויסע הצלה ס'הייסט ער אליינס בכח עצמו האט ער געראטעוועט די גאנצע מצב דאס זענען די דריי גיבורים. נאכדעם די מעשה פון אלע דריי צוזאמען איז אפשר ביי די מעשה זענען געקומען די אלע מענטשען צו דוד ער געווען ער געווען אין מערת עדולם די פלישתים זענען געווען דעמאלטס אין עמק רפאים און דוד במצודה און די פלישתים די מצב הפלישתים דאס הייסט א געוויסע חלק פון זייער ארמעי עס הייסט די מצב איז געווען אין בית לחם און דוד איז עפעס איינגעפאלן א תאווה אז ער וויל טרינקען וואסער פון די באר אין בית לחם פון די באר וואס איז געווען אין בית לחם אינטערעסאנטע תאווה האבן זיי געגאנגען, די דריי גיבורים, אינמיטן די נאכט, כ'ווייס ווען, אין די מחנה פלישתים, זיי האבן געברענגט וואסער און געברענגט פאר דוד, מיט מסירת נפש, און דוד האט אבער פארשטאנען אז ס'איז נישט געווען קיין קלוגע זאך, און ער האט נישט געוואלט טרינקען, האט עס מנסך געווען די וואסער, אזוי ווי ס'איז דא א ניסוך המים, דא האט געמאכט אזא ניסוך המים, פריוואטע ניסוך המים, נישט קלאר, להשם, ער זאגט חלילה איך גיי נעמען, כאילו טרינקען די בלוט פון די מענטשן, וואס האט זיך מוסר נפש געווען צו ברענגען אביסל וואסער פאר מיר, ס'פאסט נישט, לכאורה מיט דעם האט זיי אויסגעלערנט אז ס'איז נישט קיין וועג, און מיט מסירת נפש גבורה טוט מען פאר א ריזן, נישט סתם אין די וועלט אריין. על כל פנים וואס זעהט זעהט מען על כל פנים די גבורה און די קוראדזש פון די דריי גיבורים. נאכדעם איז געווען אבישי, ער איז געווען אונז קענען אים, אבישי בן צרויה א ברודער פון יואב, ער האט אמאל געהארגעט מיט זיין חנית, מיט זיין שפיז דרײַ הונדערט מענטשן, איז ער געווען זייער פעימאס, האט א שם בשלושה, כמעט אזוי ווי די דריי, אבער קומט נישט אן צו זיי, ער איז געווען די שר, א שר פאר זיי. נאך געווען פריער געווען פון די שרי הצבא אבער נישט געווען אזוי ווי די ערשטע דריי נאך איינער געווען בניהו בן יהוידע ער געווען בן איש חיל איז שוין א זון זיין טאטע שוין געווען איש חיל זעט אויס ער געווען רב פעלים מקבצאל נישט קלאר וואס דאס מיינט אבער וואס האט ער געטון דריי זאכן שטייט ער האט געטון קודם האט ער געהארגעט שני אריאל מואב לכאורה מיינט עס צוויי גיבורים פון מואב כ'ווייס צווייטע זאך ער האט געהארגעט אמאל א ארי אין א בור ביום השלג, ס'געווען א שנייעדיגע טאג, ער האט געהארגעט א לייב, ס'געווען א דעינזשערעס לייב האט ער געהארגעט, א דריטנס איז געווען א איש מצרי, עפעס א איש מראה עפעס א שטארקע מצרי געווען, כ'מיין אז די מצרים זענען געווען דעמאלטס צוזאמען מיט די פלישתים, דאס איז די נקודה. די מצרי געהאט א חנית, ער איז געגאנגען מיט אים מיט א שטעקן, דערפון האט ער נישט געהאט קיין חנית, ער האט גע'גנב'עט די מצרי'ס חנית און געהארגעט אים מיט זיין אייגענע חנית. און דאס איז די מעשה פון בניהו בן יהוידע, איז ווייטער ער האט א שם ביי די שלושה, נישט אזוי חשוב ווי זיי, אבער. ער איז ווייטער געווען איינער פון וישימהו דוד על משמרתו, געווען א חלק פון דוד'ס גרופע פון דוד'ס מענטשן. נאך דעם איז דא א לאנגע ליסט, כ'וועל נישט אויסליינען אלע פון נאך איין און דרײַסיק מענטשן, עשהאל, אלחנן, שמה, אליקא, חלץ, עירא, אביעזר, מבוני, צלמון, מהרי, וכו' וכו', נאך אזוי און אזוי ווייטער, א לאנגע ליסט ביז אוריה החתי, נאך מענטשן וואס אונז קענען שוין, א' אחיתופל שטייט דא גערעכנט, אליעם בן אחיתופל, ער איז לכאורה געווען די טאטע פון בת שבע, על כל פנים, נאך א באנטש פון מענטשן ווי ער האט דא אויסגערעכנט, דאס סך הכל דאס זענען די גיבורים פון דוד.